בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף נ ד, הייבן אן דף נ ג עמוד ב' זעקס שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו וכו' איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה אז נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו, אז טאמער עס איז אריינגעפאלן אין א בור א שור מיט כלים, איז אויפן שור איז מען מחיוב, און אויף די כלים איז מען פטור, זאגט די גמרא מתניתין דלא כרבי יהודה, אונזער משנה איז נישט ווי רבי יהודה, וועלכע רבי יהודה, דתניא, זיי האבן געלערנט אין א ברייתא, די באקאנטע רבי יהודה, אז רבי יהודה איז מחייב על נזקי כלים בבור, אז רבי יהודה האט יא מחייב געווען ביי בור אויף נזקי כלים, זאגט יעצט די גמרא, מאי טעמא דרבנן, וואס איז די טעם אז די חכמים האלטן אז א בור איז פטור אויף כלים? דאמר קרא ברענגט די גמרא, די מקור פון די חכמים שטייט אין פסוק, ונפל שמה שור או חמור, איז דרש'ן די חכמים שור ולא אדם, חמור ולא כלים, אז ביי א בור איז מען פטור סיי אויף אדם און סיי אויף כלים. ווייטער ורבי יהודה, וואס האלט רבי אידא? זאגט די גמרא, רבי יהודה האלט או לרבות את הכלים, שטייט שור או חמור איז פון או איז רבי יהודה מרבה כלים אז פארקערט גאר אז אויף כלים איז מען יא מחיוב איי וואס איז רבי יהודה ממעט פון חמור דאס וועט מען באלד זען אבער פרעגט די גמרא ורבנן וואס טוען די חכמים מיט דעם או זאגט די גמרא או מיבעי ליה לחלק פשט ווען סשטייט נישט או וואלט געווען א צד צו זאגן אז נאר ווען א שור מיט א חמור ביידע פאלן אריין אין א בור נאר דעמאלטס איז מען מחיוב פארדעם דארף שטיין או אז סאיז נישט אזוי אז אפילו טאמער איין בהמה פאלט אריין איז מען אויך מחיוב. איי פון ווי ווייסט דאס רבי יהודה? ורבי יהודה לחלק מונפל נפקא, רבי יהודה לערנט עס ארויס פון א צווייטע לימוד, שטייט אין פסוק ונפל א לשון יחיד, איז משמע אז מען דארף נישט סיי די שור סיי די חמור ביידע זאלן אריינפאלן, נאר אפילו אז איינס פאלט אריין איז מען אויך מחיוב, איז דארף מען נישט האבן די או, איז דרשנ'ט רבי יהודה פון די או לרבות את הכלים. ווייטער פארוואס לערנען נישט די חכמים ארויס פון ונפל אז ס'איז געשריבן געווארן א לשון יחיד אז דאס איז לחלק, אז פון ונפל לערנט מען ארויס אז אדער א שור אדער א חמור, וואס דארף מען עס האבן די או? ענטפערט די גמרא ורבנן ונפל טובא משמע, פשט אפילו טאקע ונפל איז א לשון יחיד, ס'קען אבער אויך מיינען אז סיי די שור סיי די חמור זענען אריינגעפאלן, ווייל ווי רש י ברענגט אפאר דוגמאות אז מען זעט אז די פסוק באנוצט זיך מיט א לשון יחיד און ס'גייט ארויף אויף אפאר זאכן, למשל שטייט אין פסוק ועשה בצלאל ואהליאב, ועשה איז א לשון יחיד, און ס'גייט ארויף סיי אויף בצלאל סיי אויף אהליאב, אדער ובא האות והמופת, ובא איז א לשון יחיד, ס'גייט ארויף סיי אויפן אות סיי אויפן מופת, אדער ובא הארי ואת הדוב, איז על כל פנים האלטן די חכמים אז מען קען דאס נישט ארויסלערנען פון ונפל, איז דארף מען נוצן די או צו מחלק זיין אז מען דארף נישט סיי א שור סיי א חמור זאלן אריינפאלן נאר איינס פון די ביידע איז מען אויך מחיוב, איז דאס איז די יסוד המחלוקת צווישן די חכמים און רבי יהודה, חכמים האלטן אז מען דארף האבן די או לחלק, און רבי יהודה נוצט די או לרבות את הכלים. פרעגט אבער די גמרא, אימא, פארוואס זאל מען נישט זאגן אבער אז ונפל כלל, שור וחמור פרט, כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, שור וחמור אין, מידי אחרינא לא, פשט למעשה אין פסוק שטייט שור וחמור, איז פארוואס ביסטו ממעט כל מיני זאכן פון די שור וחמור פארוואס זאגסטו נישט פשוט אז ונפל איז דאך א כלל, שור וחמור איז א פרט. און די דין איז דאך כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, אז ווען שטייט אין די תורה א כלל מיט א פרט מיינט עס דייקא די פרט אנדערע זאכן נישט, איז זאל מען זאגן אז א בור, ביי א בור איז מען נאר מחיוב אויף א שור וחמור, אויף א אנדערע סארט בעלי חיים איז מען נישט מחיוב, איז פון וואו ווייסט מען אז אויף אנדערע בעלי חיים איז מען אויך מחיוב, ענטפערט די גמרא, אמרי, האבן די בני ישיבה געענטפערט, בעל הבור ישלם חזר וכלל, פשט למעשה מ'קוקט סוף פסוק שטייט אין פסוק בעל הבור ישלם איז נאך א כלל, קומט אויס אונז האמיר דא כלל ופרט וכלל, און ביי כלל ופרט וכלל דאך די דין אי אתה דן אלא כעין הפרט, אז מ'קען יעצט מוסיף זיין אלע זאכן וואס זענען כעין הפרט, איז וואס איז די פרט דא די פרט איז דא שור וחמור, קען מען דא מוסיף זיין אלע זאכן וואס זענען גלייך צום שור וחמור, אז מה הפרט מפורש בעלי חיים, אף כל בעלי חיים, פשט אזוי ווי דער פרט איז א בעל חי, די שור וחמור זענען בעלי חיים, בין איך מוסיף אלע זאכן וואס זענען כעין הפרט, אז אלע זאכן וואס זענען בעלי חיים איז מען מחיוב טאמער ס'פאלט אריין אין א בור. איי פרעגט די גמרא, אי מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא, אף כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא, אבל עופות לא, פשט אזוי, ווען ס'שטייט אין די תורה, א כלל ופרט וכלל, איז טאקע די דין אי אתה דן אלא כעין הפרט אז מ'קען דא מרבה זיין, כל מיני זאכן וואס זענען גלייך צום פרט, אבער וואס ווען מען גייט דא מרבה זיין זאכן וואס זענען גלייך צום פרט, דארף מען פרובירן צו מצמצם זיין די פרט וואס מער, פשט, אז שטייט לאמיר זאגן דא שטייט אין די תורה שור וחמור, קען מען נישט יעצט גיין זאגן אז די פרט איז די ברייטסטע פרט וואס איז דא אויפן וועלט, פשט, מען קען נישט זאגן אז אזוי ווי די פרט איז א זאך וואס עקזיסטירט, איז די זעלבע זאך יעדע זאך וואס עקזיסטירט, וואס פאלט אריין א בור איז מען מחיוב, ווייל דאס איז צו ברייט, מען דארף עס פרובירן צו מצמצם זיין, זעהן וואס איז גלייך ממש צום פרט, און נאר אזעלכע סארט זאכן קען מען דא מרבה זיין, און ממילא אז שטייט אין די תורה שור וחמור, איז וואס איז די זאך וואס איז א צד השווה ביי שור וחמור, חוץ פון דעם וואס זענען בעלי חיים, איז דא דא נאך א זאך וואס איז גלייך ביי שור וחמור, אז נבלתו מטמא במגע ובמשא, א שור וחמור וואס שטארבן די נבילה איז מטמא במגע ובמשא, א עוף אבער, א נבילה פון א עוף איז נישט מטמא במגע ובמשא, נאר א נבלת עוף טהור איז מטמא בית הבליעה, א נבלת עוף טמא איז סתם אזוי נישט מטמא, איז ממילא זאל איך זאגן אז נאר א זאך וואס איז ממש גלייך צום פרט, דהיינו אז די נבילה איז מטמא במגע ובמשא, נאר אזעלכע זאכן קען מען דא מרבה זיין, אבער עופות, וואס עופות זענען נישט גלייך אין דעם תכונה צום פרט, איז מהיכי תיתי אז מען קען מרבה זיין עופות? ענטפערט די גמרא, ווייל אם כן, נכתוב רחמנא חד פרטא, פשט, ווייל טאמער די תורה וואלט באמת געוואלט מצמצם זיין די פרט, צו אז נאר זאכן וואס זענען מטמא במגע ובמשא, וואלט גענוג געווען אז עס שטייט אין די תורה נאר איין פרט, וואלט גענוג געווען אז שטייט אין די תורה לאמיר זאגן נאר שור, און פון שור האב איך וויסן אז נאר א זאך וואס איז גלייך צום שור אז נבלתו מטמא במגע ובמשא, נאר אזעלכע זאכן איז מען מחיוב. אבער פארוואס דארף שטיין אויך חמור? איז אז שטייט אויך חמור איז פשט אז די תורה האט געוואלט אביסל מרחיב זיין דעם פרט אז נישט נאר זאכן וואס זענען נבלתו מטמא במגע ובמשא נאר אויך עופות, פשט פון חמור איז מען דא מרחיב די פרט אז כל עוד וואס די זאך איז א בעל חי איז מען מחויב ביי דעם, פרעגט אבער די גמרא אז נאך אלץ איז נישט ריכטיג, הי נכתוב, אי כתב שור הוה אמינא קרוב לגבי מזבח אין שאינו קרוב לגבי מזבח לא, ואי כתב חמור הוה אמינא קדוש בבכורה אין שאין קדוש בבכורה לא, פשט זאגט די גמרא ס'איז נאך אלץ נישט ריכטיג ווייל אפילו טאקע אז ס'שטייט דא אין די תורה צוויי פרטים, איז האסטו נאך אלץ נישט קיין רעכט מרחיב צו זיין די פרט עד כדי כך צו מחייב זיין אויך אויף עופות, פארוואס? ווייל, זאגט די גמרא, איך על דיר מסביר זיין פארוואס שטייט דא צוויי פרטים אין די תורה, פשט אין הכי נמי אז ס'שטייט צוויי פרטים וויל די תורה מרחיב זיין די פרט, אבער נישט עד כדי כך צו כולל זיין אין דעם אויך עופות, פארוואס? זאגט די גמרא אזוי, ווייל ווען ס'וואלט געשטאנען אין פסוק נאר שור, איז וואלט איך געזאגט, שור, וואס איז גלייך צום שור, נאר א זאך וואס מ'קען מקריב זיין אויפן מזבח, ווייל א שור קען מען מקריב זיין אויפן מזבח, איז זאל איך זאגן נאר זאכן וואס מ'קען מקריב זיין אויפן מזבח, נאר אזעלכע סארט זאכן, טאמער ס'פאלט אריין א בור איז מען מחויב, אזוי וואלט איך געזאגט ווען ס'שטייט נאר שור, איז פאר דעם דארף אויך שטיין חמור, יעצט ווען ס'שטייט נאר חמור, וואלט איך געזאגט, נאר אזעלכע סארט בעלי חיים וואס זענען קדוש בקדושת בכורה, ווי למשל א חמור, איז נאר דארט איז מען מחויב, אבער אנדערע זאכן נישט, איז פאר דעם דארף שטיין אויך שור, יעצט. בעצם ווען ס'שטייט נאר חמור, נאר וואס פון חמור וואלט איך געזאגט נאר אזעלכע סארט בעלי חיים וואס זענען קדוש בקדושת בכורה, איז בעצם שור איז אויך כולל אין דעם א שור איז אויך קדוש בקדושת בכורה, איז פארוואס שטייט בכל זאת שור אויך? איז פון שור קען מען טאקע מרחיב זיין די פרט אז נישט נאר אזעלכע סארט זאכן וואס זענען קדוש בקדושת בכורה, נאר אויך אזעלכע סארט בעלי חיים וואס נבלתה מטמא במגע ובמשא, איז דאס בין איך אויך מרבה, אבער מהיכי תיתי אז דו גייסט דא מרבה זיין א עוף, מהיכי תיתי גייסט מרבה זיין אלע מיני בעלי חיים, אפילו בעלי חיים וואס נבלתן נישט מטמא במגע ובמשא, איז פון ווי האבן מיר א לימוד אז אויף עופות איז מען אויך מחויב, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא ביסט גערעכט, מ'לערנט עס נישט ארויס פון א כלל ופרט וכלל, נאר אמר קרא שטייט אין פסוק והמת יהיה לו, איז פון והמת יהיה לו דרש'נט מען כל דבר מיתה, יעדע זאך וואס קען שטארבן איז מען מחויב טאמער ס'פאלט אריין א בור, איז דאס איז די מקור אז מען איז אויך מחויב אויף עופות. איי פרעגט די גמרא, טאמער ביסט גערעכט אז די מקור איז פון והמת יהיה לו, איז אויב אזוי בין רבנן דקא ממעטי להו לכלים ובין רבי יהודה דקא מרבי להו לכלים, כלים בני מיתה נינהו, פשט אויב די גאנצע מקור אז מען איז מחויב אויף עופות איז פון והמת יהיה לו, איז אויב אזוי פארוואס האלטן די חכמים אז פון חמור האבן מיר פריערט געזען איז מען ממעט כלים, וואס וואלט געווען בכלל די צד צו זאגן אז אויף כלים איז מען מחויב, כלים קענען דאך נישט שטארבן, און וואס דארף מען א מיעוט אויף דעם, ס'איז קיינמאל נישט געווען כולל דא אין פסוק, ס'דאך נישט קיין זאך וואס קען שטארבן. און פארשטייט זיך לויט רבי יהודה איז זיכער שווער, רבי יהודה איז מרבה כלים פון או, וואס עפעס איז ער מרבה כלים, שטייט דא קלאר אין פסוק והמת יהיה לו אז נאר א זאך וואס קען שטארבן איז מען מחויב, איז כלים נישט, און ווי קען רבי יודא מרבה זיין כלים? ענטפערט די גמרא, ניין, ס'ארבעט נישט אזוי, אמרי האבן די בני ישיבה געענטפערט שבירתן זו היא מיתתן, אז א כלי וואס צוברעכט זיך הייסט כאילו ער איז געשטארבן ממילא אוודאי איז עס כולל אין והמת יהיה לו, יעצט ס'איז נישט אינגאנצן כולל אין והמת יהיה לו, ווייל פון איין זייט קען מען זאגן והמת יהיה לו מיינט נאר א בעל חי, פון די צווייטע זייט קען מען זאגן אז ס'מיינט אויך א כלי, איז דא אבער א מחלוקת צווישן די חכמים און רבי יודא, אז חכמים זענען ממעט כלים פון חמור, חמור ולא כלים, און רבי יודא איז מרבה כלים פון או לרבות את הכלים. פרעגט אונז די גמרא אבער, ולרב דאמר בור שחייבה עליו תורה, להבלו ולא לחבטו, בין לרבנן בין לרבי יודא, כלים בני הבלא נינהו, פשט רב האלט אז די גאנצע חיוב פון בור איז נאר אויף די הבל נישט אויף די חבטה, איז סיי לויט די חכמים סיי לויט רבי יודא, ווי קומט אריין הבל ביי כלים, פשט אויב די גאנצע חיוב איז נאר אויף הבל, און וואס עפעס זאגן די חכמים אז ביי כלים איז מען פטור, פארשטייט זיך ביי כלים איז מען פטור, ביי כלים איז נישט שייך אז די כלים זאלן ניזוק ווערן פון הבל, און זעלבע זאך לויט רבי יודא, רבי יודא זאגט אז מען איז אויך מחיוב אויף כלים, וויאזוי קען מען זיין מחיוב אויף כלים, כלים ווערן דאך נישט ניזוק פון הבל, ענטפערט די גמרא אויך ס'איז נישט אזוי אמרי האבן די בני הישיבה געענטפערט, בחדתי, אז די מחלוקת פון די חכמים און רבי יודא איז ביי נייע כלים, דמיפקעי מהבלה, וואס קענען צעשפאלטן ווערן פון הבל, איז אוודאי שייך אז א בור זאל מזיק זיין נייע כלים מיט הבל. פרעגט אבער די גמרא, האי והמת יהיה לו מיבעי ליה לכדרבא, פשט סתם אזוי, וויאזוי נוצט ער די והמת יהיה לו צו זאגן אז מען איז אויך מחיוב ביי עופות, מען נוצט דאך די והמת יהיה לו פאר א צווייטע לימוד, דאמר רבא, שור פסולי המוקדשים שנפל לבור, פטור שנאמר והמת יהיה לו במי שהמת שלו, יצא זה שאין המת שלו, א לימוד וואס מען האט נעכטן געזען אז פון והמת יהיה לו איז מען ממעט, שור פסולי המוקדשים אז טאמער ס'פאלט אריין א בור איז מען פטור אויף דעם, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא ביסט גערעכט, ס'דא א צווייטע לימוד וואס פון דארט איז מען מרבה עופות, אמר קרא, שטייט אין פסוק כסף ישיב לבעליו, לרבות כל דאית ליה בעלים, יעדע זאך וואס האט א בעלבאס, אז ס'פאלט אריין א בור איז מען מחיוב. אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי אפילו כלים ואדם נמי, איז ביי כלים און אדם זאל אויך זיין אזוי, זאגט די גמרא ניין, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען אמר קרא שור ולא אדם חמור ולא כלים איי פרעגט די גמרא ולרבי יודא דקא מרבי להו לכלים בשלמא שור ממעט ביה אדם אלא חמור מאי ממעט ביה וואס איז רבי יודא ממעט פון חמור ער נוצט דאך די או צו מרבה זיין כלים איז וואס איז ער ממעט פון חמור אלא אמר רבא זאגט טאקע רבא חמור דבור לרבי יודא ושה דאבידה לדברי הכל קשיא פשט אין הכי נמי די חמור וואס שטייט דא אין פסוק לויט רבי יודא איז שווער אונז האמיר נישט קיין מיעוט וואס מ'איז ממעט מיט דעם און די זעלבע זאך די שה וואס שטייט ביי אבידה, וואס דאס איז נישט נאר לויט רבי יודא דאס איז לויט יעדעם, ווייסט מען אויך נישט וואסערע לימוד מען לערנט ארויס פון דעם, ווי רש"י ברענגט די גמרא אין בבא מציעא דרשנ'ט פון די פסוק וואס שטייט ביי אבידה ווען איינער טרעפט אבידה, איז שטייט אין תורה לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם, די תורה רעדט פון א שור, די תורה רעדט פון א שה, און די תורה רעדט דארט ווייטער וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, אז די זעלבע זאך ביי חמור, די זעלבע זאך ביי א שמלה, און דער פסוק פירט אויס וכן תעשה לכל אבידת אחיך, אז די זעלבע דין איז ביי אלע אבידות, איז די גמרא אין בבא מציעא פרעגט אז עס שטייט וכן תעשה לכל אבידת אחיך, אז דער דין פון השבת אבידה איז געזאגט געווארן ביי אלע אבידות, און פארוואס דארף די תורה באזונדער אויסרעכענען שור, שה, חמור, שמלה, איז פון אלע ווערטער דרש'נט די גמרא עפעס חוץ פון שה, אויף שה זאגט טאקע די גמרא דארט איז נישטא קיין לימוד, און דאס זאגט טאקע רבא דא, אז אונז האמיר נישט קיין מיעוט וואס מ'איז ממעט פון די ווארט שה, און הוא הדין דא לויט רבי יהודה האמיר נישט קיין מיעוט וואס מ'איז ממעט פון די ווארט חמור. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין משנה נפל לתוכו שור חירש שוטה וקטן חייב, אז טאמער א שור חירש שוטה וקטן זענען אריינגעפאלן אין א בור, איז מען חייב, פרעגט די גמרא מאי שור חירש שוטה וקטן, אילימא שור של חירש, שור של שוטה, שור של קטן, עסטו וועלן זאגן אז מען רעדט דא פון די באלעבאס, אז טאמער די שור באלאנגט צו א חירש, שוטה וקטן, איז דארט איז מען מחיוב, איז לכאורה הא שור של פיקח פטור, אויב אזוי קומט אויס אז א שור פון א פיקח איז מען פטור ווען ס'פאלט אריין א בור, אוודאי קען דאך נישט זיין אזא זאך, אונז האמיר ערגעץ נישט געזען אזא דין, נאר וואס דען אמר ר' יוחנן, זאגט ר' יוחנן שור שהוא חירש, שור שהוא שוטה, שור שהוא קטן, א שור וואס איז א חירש, א שור וואס איז א שוטה, אדער א שור וואס איז א קטן, וואס אזוי מ'האט געזען אין די משנה, די ראשונים זענען מסביר א שור וואס מ'האט נאכנישט אנגעהויבן ארבעטן מיט אים הייסט א קטן, איז אזא סארט שור וואס פאלט אריין אין א בור איז מען מחיוב. פרעגט אבער די גמרא, הא שור שהוא פיקח פטור? קומט אויס אויב אזוי אז א שור א פיקח וואס פאלט אריין אין א בור איז מען פטור? זאגט די גמרא אמר רבי ירמי' זאגט רבי ירמי' ניין! לא מיבעיא קאמר, דהיינו לא מיבעיא שור שהוא פיקח דחייב אוודאי א שור פיקח איז מען חייב, אבל שור חירש שוטה וקטן אימא חרשותו גרמה לו קטנותו גרמה לו וליפטר, פשט א שור חירש שוטה וקטן דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז טאמער לאמיר זאגן א שור חירש פאלט אריין א בור זאל מען נישט דארפן באצאלן ווייל די באלעבאס זאל קענען זאגן די בעל הבור זאל קענען זאגן אז דו ווייסט פארוואס די שור איז אריין געפאלן ווייל ער איז א חירש ער איז א חירש ס'איז זיין שולד ס'איז נישט מיין שולד קא משמע לן דאס איז די חידוש פון אונזער משנה אז ס'איז נישט אזוי אבער אוודאי א שור פיקח וואס פאלט אריין א בור איז מען אויך מחיוב. אמר ליה רב אחא לרבינא, פרעגט אבער רב אחא, והתניא מ'האמיר געלערנט א ברייתא נישט אזוי, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא נפל לתוכו בר דעת פטור, אז טאמער א בר דעת פאלט אריין א בור איז מען פטור מאי לאו שור בר דעת, לכאורה רעדט מען דא פון א שור פיקח און די ברייתא זאגט קלאר אז א שור פיקח וואס פאלט אריין א בור איז מען פטור, אמר ליה ענפערט רבינא ניין לא אדם, דאס וואס שטייט דא בר דעת רעדט מען פון א אדם, פרעגט אבער רב אחא אלא מעתה אויב אזוי אדם בן דעת הוא דפטור הא לאו בן דעת הוא דחייב, שור ולא אדם כתיב, פשט אויב אזוי קומט אויס אז דו זאגסט מיר דא אז דווקא א בן דעת וואס פאלט אריין א בור דארט איז מען פטור אבער א מענטש א שוטה וואס פאלט אריין א בור איז מען מחיוב, איז דאך אבער נישט אזוי, מען האט דאך ממעט געווען שור ולא אדם אז יעדע מענטש וואס פאלט אריין א בור איז מען פטור, איז טאקע זאגט רבינא אלא מאי בן דעת מין בן דעת, דהיינו בן דעת מיינט נישט א מענטש א בן דעת, נאר בן דעת מיינט א מין בן דעת דהיינו א מענטש וואס נארמאל איז א בן דעת, איז אויף א מענטש איז מען פטור, דהיינו די ברייתא זאגט סך הכל, דער לימוד אז שור ולא אדם, אז א מענטש וואס פאלט אריין אין א בור איז מען פטור. אמר ליה, פרעגט אבער רב אחא והא תניא פון אן אנדערע ברייתא, מען האט קלאר געלערנט אין אן אנדערע ברייתא נפל לתוכו שור בן דעת פטור, די ברייתא זאגט קלאר אז א שור בן דעת וואס פאלט אריין אין א בור איז מען פטור, אלא אמר רבא, און ממילא זאגט טאקע רבא אז אוודאי איז טאקע אזוי, שור והוא חירש, שור והוא שוטה שור והוא קטן דווקא, אבל שור והוא פיקח פטור, מאי טעמא, דבעי ליה עיוני ומיזל, אז אין הכי נמי א שור פיקח וואס פאלט אריין א בור איז מען טאקע פטור פארוואס? ווייל די שור וואלט געדארפט קוקן ווי ער גייט. זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא נפל לתוכו שור חירש, שוטה וקטן, וסומא, ומהלך בלילה, א שור חירש שוטה וקטן אדער א בלינדע אקס, אדער א אקס וואס גייט ביינאכט, איז דארט טאקע איז חייב, דארט דארף מען צאלן אויפן היזק, ווייל קענסט נישט האבן א טענה אז די אקס האט נישט געזען, אבער פיקח ומהלך ביום פטור איז מען פטור, ווייל דא קען מען זאגן בעי ליה עיוני ומיזל אז די אקס האט געדארפט קוקן ווי ער גייט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איז אזוי ווי מען האט געזען אין די יעצטיגע סוגיא, אז ווען ס'שטייט אין די תורה ביי בור, שור וחמור, מיינט נישט דווקא שור וחמור, נאר יעדע בעל חי וואס פאלט אריין אין א בור איז מען מחויב, איז ברענגט דא די משנה נאך דוגמאות פון נאך פלעצער אין די תורה וואס שטייט געוויסע בעלי חיים און ס'מיינט נישט דווקא די בעלי חיים נאר ס'מיינט אלע מיני בעלי חיים, זאגט די משנה, אחד שור ואחד כל מיני בהמה דהיינו סיי א שור און סיי אלע מיני בהמות, לנפילת הבור, דהיינו ביי די פרשה פון נפילת הבור וואס שטייט שור וחמור, מיינט נישט דווקא שור וחמור, נאר ס'מיינט אלע מיני בעלי חיים, און די זעלבע זאך ולהפרשת הר סיני, שטייט אין די תורה, פאר מתן תורה אז מ'האט געדארפט אוועק גיין פונעם הר סיני, מ'האט געדארפט פורש זיין פון הר סיני, שטייט דארט אין פסוק השמרו לכם עלות בהר, און די פסוק זאגט אם בהמה אם איש לא יחיה, איז די תורה זאגט נאר בהמה, ווי ווייסט מען אנדערע מיני בעלי חיים? וועלן מיר זעהן די גמרא וואס די מקור איז, אבער על כל פנים די משנה זאגט אונז דא אז ס'מיינט נישט דווקא א בהמה, נאר ס'מיינט אלע מיני בעלי חיים, און די זעלבע זאך ולתשלומי כפל, א גנב וואס גנב'עט עפעס דארף צאלן כפל, איז אין תורה שטייט אם המצא תמצא בידו הגניבה משור עד חמור עד שה, איז ווייסט מען נאר שור חמור שה, ווי ווייסט מען אנדערע מיני בעלי חיים? וועלן מיר זעהן די גמרא אבער על כל פנים דא זאגט די משנה אז הוא הדין פאר אלע מיני בעלי חיים, און הוא הדין פאר אלע מיני זאכן וואס איינער גנב'עט, דארף מען צאלן כפל דהיינו כפל איז נישט נאר ביי א שור חמור און א שה, און די זעלבע זאך לפריקה, ס'דא א מצוה פון עזוב תעזוב אז מ'זעהט א אקס איז אנגעלאדענט מיט זאכן דארף מען העלפן די בעלעבאס אראפנעמען דעם עול, איז שטייט דארט לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם, די תורה רעדט פון א שור ושה, זאגט די משנה ס'מיינט נישט דווקא א שור ושה, ס'מיינט אנע אלע מיני בעלי חיים, און די זעלבע זאך לחסימה שטייט אין די תורה לא תחסום שור בדישו, אז א אקס בשעת וואס ער ארבעט טאר מען נישט פארמאכן די אקס'ס מויל, מען דארף אים לאזן עסן, איז זאגט די משנה ס'מיינט נישט דווקא א אקס ס'מיינט אלע מיני בעלי חיים, און די זעלבע זאך לכלאים, כלאים מיינט צוויי זאכן סיי די איסור הרבעה אז מען טאר נישט מרביע זיין מען טאר נישט מאכן וואוינען צוויי מיני בעלי חיים, און די זעלבע זאך ס'דא א איסור צו פירן צוויי מיני בעלי חיים צוזאמען צו ארבעטן מיט צוויי מיני בעלי חיים, איז אפילו טאקע אין די תורה שטייט געוויסע מינים, דהיינו ביי די איסור הרבעה שטייט בהמתך לא תרביע כלאים, שטייט נאר א בהמה, שטייט נישט חיה ועוף, און די איסור צו פירן צוויי בהמות שטייט לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, שטייט דווקא שור וחמור, פון דעסוועגן זאגט אונז די משנה אז די איסור איז ביי אלע מיני בעלי חיים, מ'וועט זעהן אין די גמרא די מקור, און די זעלבע זאך איז לשבת, ס'דא א מצוה פון שביתת בהמתו, איז אין תורה שטייט ויום השביעי שבת להשם אלקיך לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, ושורך וחמורך וכל בהמתך, איז אפילו שטייט טאקע נאר בהמה, און שטייט נאר שור וחמור, איז פון דעסט וועגן ווי מ'וועט זען די גמרא ס'מיינט נישט דווקא די בעלי חיים נאר ס'מיינט אלע מיני בעלי חיים, און די משנה זאגט טאקע וכן חיה ועוף כיוצא בהם, דהיינו נישט נאר בהמות נאר חיות און עופות זענען אויכעט כלול אין די אלע דינים, איי אם כן למה נאמר שור וחמור, פארוואס ביי בור למשל שטייט שור וחמור, און די זעלבע זאך ביי די אלע אנדערע זאכן וואס מען האט דא אויסגערעכנט פארוואס שטייט געוויסע מינים, נאר וואס דען זאגט די משנה אלא שדיבר הכתוב בהווה, ווייל די פסוק רעדט פון די נארמאלע בעלי חיים וואס איז שייך ביי די זאך, למשל ביי א בור איז שייך נארמאל אז א שור און א חמור פאלן אריין וואס פאר דעם כאפט אן די תורה אזא דוגמא, אבער אוודאי מיינט עס נישט נאר דעם, נאר ביי די אלע זאכן וואס מען האט דא געזען אין די משנה ביי די גאנצע רשימה מיינט עס אלע מיני בהמות אלע מיני חיות און אויכעט עופות. זאגט די הייליגע גמרא און די גמרא גייט ברענגען א מקור אויף די אלע זאכן וואס מ'האט געזעהן אין די משנה, איז די ערשטע זאך לנפילת הבור, ווי ווייסט מען טאקע אז ביי א בור איז מען מחויב אויף אלע מיני בעלי חיים, ברענגט די גמרא די לימוד וואס מ'האט פריערט געזעהן, כסף ישיב לבעליו כתיב דאית ליה בעלים כדאמרן, אזוי ווי מ'האט געזעהן אין עמוד א' די לימוד. ווייטער להפרשת הר סיני, ווי ווייסט מען אז עס איז געזאגט געווארן פאר אלע מיני בעלי חיים? ברענגט די גמרא די פסוק שטייט אין פסוק אם בהמה אם איש לא יחיה, וחיה בכלל בהמה הויא, דהיינו אין פסוק שטייט בהמה איז קודם כל חיה איז בכלל בהמה, אזוי ווי רשי ברענגט די לימוד שטייט אין פסוק זאת הבהמה אשר תאכלו, און די פסוק זאגט דארט ווייטער איל וצבי וואס דאס זענען חיות, און ממילא אז עס שטייט ביי מתן תורה אם בהמה ווייס איך שוין אטאמאטיש חיות אויכעט, יעצט ווי ווייסט מען עופות? איז אם לרבות את העופות שטייט אם בהמה פון אם איז מען מרבה אויכעט עופות. ווייטער לתשלומי כפל, ווי ווייסט מען אז כפל איז אויכעט ביי אלע מיני בעלי חיים? כדאמרינן, שטייט אין פסוק על כל דבר פשע כלל כל דבר פשיעה, יעדע זאך וואס איז שייך צו פושע זיין אין דעם, איז כלול אין די ענין פון כפל, און ממילא איז מען כולל אין דעם אלע מיני בעלי חיים, און הוא הדין, חפצים זענען נישט קיין בעלי חיים איז מען חייב כפל אויף דעם. ווייטער, להשבת אבידה, ווי ווייסט מען אז השבת אבידה איז אויף אלע מיני בעלי חיים, און הוא הדין ביי סתם זאכן אויכעט, איז ווייל שטייט אין פסוק לכל אבידת אחיך יעדע זאך וואס א מענטש פארלירט. ווייטער לפריקה, ווי ווייסט מען אז ביי פריקה ביי עזוב תעזוב וואס אין פסוק שטייט נאר חמור, ווי ווייסט מען אז ס'איז אלע מיני בעלי חיים, זאגט די גמרא יליף חמור חמור משבת, פשט דא שטייט כי תראה חמור שונאך רובץ, און ביי שבת שטייט לא תעשה כל מלאכה און די פסוק זאגט דארט, וחמורך, איז אזוי ווי שבת מיינט עס נישט נאר חמור נאר ס'מיינט אלע מיני בעלי חיים, ווי מ'עט באלד זעהן, איז די זעלבע זאך פריקה איז אויך אלע מיני בעלי חיים, ווייטער לחסימה, שטייט לא תחסום שור בדישו, ווי ווייסט מען אז ס'איז לאו דווקא שור, נאר אלע מיני בעלי חיים איז אויך יליף שור שור משבת, מ'לערנט עס ארויס שור שור פון שבת, שבת שטייט אויך ושורך, איז אזוי ווי שבת מיינט עס אלע מיני בעלי חיים ווי מ'עט באלד זעהן, איז די זעלבע זאך לחסימה, ווייטער לכלאים, ווי ווייסט מען אז כלאים איז אויך געזאגט געווארן ביי אלע מיני בעלי חיים,

איז הוא הדין, די איסור הרבעה איז אויך געזאגט געווארן ביי אלע מיני בעלי חיים. פרעגט אונז די גמרא, וגבי שבת מנלן, פון ווי ווייסט מען טאקע אז דא א מצוות שביתת בהמתו ביי אלע מיני בעלי חיים שבת? ענטפערט די גמרא דתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי יוסי אומר משום רבי ישמעאל, בדברות הראשונות נאמר עבדך ואמתך בהמתך, דהיינו די עשרת הדברות שטייט דאך צוויי מאל אין די תורה אין פרשת יתרו און אין פרשת ואתחנן, איז ביי די ערשטע דברות ביי פרשת יתרו

ווייל די תורה וויל אונז זאגן מה שור וחמור האמור כאן, חיה ועוף כיוצא בהן, אזוי ווי די שור וחמור וואס שטייט דא ביי די דברות שניות מיינט נישט נאר שור וחמור נאר ס'מיינט אויכעט אלע מיני בעלי חיים ווי מ'עט באלד זעהן פון ווי מ'לערנט עס ארויס אף כל חיה ועוף כיוצא בהן איז די זעלבע זאך אלע פלעצער אין די תורה וואס שטייט שור וחמור אזוי ווי מ'האט פריערט געזעהן יליף שור שור משבת יליף חמור חמור משבת איז די אלע פלעצער מיינט נישט דווקא שור וחמור נאר ס'מיינט אלע מיני בעלי חיים. איי פרעגט די גמרא, אימא, בהמה דדברות ראשונות, כלל, שורך וחמורך דדברות אחרונות, פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, שור וחמור אין, מידי אחרינא לא, די זעלבע סארט משא ומתן וואס די גמרא האט פריערט געהאט אז לכאורה האבן מיר דא א כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, זאג אז שבת איז טאקע נאר דא א מצוה שורך וחמורך אבער אויף אנדערע זאכן נישט, ענטפערט די גמרא די זעלבע תירץ מען האט פריערט געזען אמרי וכל בהמתך דדברות אחרונות חזר וכלל איז דא דא נאך א כלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש בעלי חיים, אף כל בעלי חיים, איז מען מרבה אלע מיני בעלי חיים, איי פרעגט די גמרא, מען דארף דאך מצמצם זיין די פרט, אזוי ווי מען האט פריערט געזען ואימא מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא, אף כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא, אבל עופות לא, ענפערט די גמרא ניין, אמרי אם כן, נכתוב רחמנא חד פרטא, וואלט גענוג געווען עס שטייט אדער שור אדער חמור, אז די תורה האט געשריבן ביידע, איז פשט די תורה וויל מרבה זיין אלע מיני בעלי חיים. איי פרעגט די גמרא מהיכי תיתי, הי נכתוב רחמנא, אי כתב רחמנא שור הוה אמינא קרב לגבי מזבח אין שאינו קרב לגבי מזבח לא, כתב רחמנא חמור, ואי כתב רחמנא חמור הוה אמינא קדוש בבכורה אין שאינו קדוש בבכורה לא, כתב רחמנא שור, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען ווען ס'וואלט נאר געשטאנען חמור וואלט איך געזאגט אז דווקא א בהמה וואס איז קדוש בקדושת בכורה, פארדעם שטייט אויך שור, איי שור איז אויך קדוש בקדושת בכורה? נאר פון שר בין איך מרבה אז אפילו אזעלכע סארט בעלי חיים וואס זענען נישט קדוש בקדושת בכורה, איז זיי איז מען אויך דא כולל, אבער ווייטער, נאר אזעלכע סארט בעלי חיים זענען מטמא במגע ובמשא, אבער עופות נישט, איז מהיכי תיתי צו מרבה זיין אויכעט עופות, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, ס'איז נישט קיין כלל ופרט וכלל, נאר וכל בהמתך ריבויא הוא, אז שטייט אין פסוק וכל בהמתך וכל איז א איבעריגע ווארט איז א ריבוי, איז פון וכל לערנט מען ארויס אז אלע סארט בעלי חיים איז א מענטש מצווה אז שבת זאלן זיי שובת זיין, און שפעטער פון שבת לערנט מען ארויס אויף אלע אנדערע פלעצער וואס שטייט חמור אדער שור אדער בהמתך אז ס'איז אויך אזוי אז ס'רעדט זיך פון אלע מיני בעלי חיים. איי פרעגט די גמרא, זייט ווען איז וכל א ריבוי? וכל היכא דכתב רחמנא כל ריבויא הוא? כל איז דען א ריבוי? והא גבי מעשר דכתיב כל, וקא דרשינן ליה בכלל ופרט. דהיינו ביי מעשר שטייט אויך כל, און דארט נוצט מען עס אויף א כלל ופרט נישט אויף א ריבוי דתניא אונז האבן געלערנט א ברייתא שטייט אין פסוק ביי מעשר שני אז א מענטש איז מחלל די מעשר שני אויף געלט און שפעטער וויל ער נוצן די געלט צו קויפן זאכן שטייט אין פסוק אזוי ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך כלל איז משמע קענסט נוצן די געלט קויף מיט דעם וואס דו ווילסט שפעטער שטייט בבקר בצאן ביין ובשכר דאס איז א פרט, שפעטער שטייט ווייטער בכל אשר תשאלך נפשך איז ווייטער חזר וכלל, קומט אויס אונז האבן דא כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כעין הפרט, אז וואס וואס איז כעין הפרט, מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע, דהיינו דער פרט דא איז בקר צאן יין און שכר, איז וואס איז די זאך וואס איז די זאך וואס איז גלייך ביי אלע די פיר זאכן, איז קודם כל ס'איז פרי מפרי, אלע פיר זאכן בקר, צאן, יין און שכר, אלץ קומט ארויס פון א אנדערע פרי, בקר ווערט געבוירן פון א צווייטע בקר, צאן ווערט געבוירן פון א צווייטע צאן, יין, טרויבן, קומט פון אנדערע טרויבן, און שכר, קומט פון תמרים, דהיינו, אלץ קומט פון א פירא, איז די זעלבע זאך נאר א זאך, וואס קומט פון א פירא, קען מען, קויפן, מיט מעשר שני געלט, למשל זאלץ, וואסער, כמהין ופטריות, די סארט זאכן נישט, און די זעלבע זאך, די אלע פיר זאכן זענען גידולי קרקע, בקר און צאן, זענען נישט ממש גידולי קרקע אבער זיי עסן פון קרקע און יין און שכר וואקסן אויף קרקע און פון דעם איז מען מוציא פיש וואס פיש נישט עסן פון קרקע נישט וואקסן פון קרקע איז פיש טאקע קען מען נישט קויפן מיט מעשר שני געלט אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע אבער על כל פנים זעהט מען דא אז כל איז נישט קיין ריבוי כל איז א כלל ופרט וכלל ס'איז א חלק פון די כלל ופרט וכלל און מ'איז טאקע ממעט דא כל מיני זאכן און פארוואס פונקט דא ביי שבת זאגט מען אז כל איז א ריבוי וואס איז מרבה אלעס זאגט די גמרא אמרי בכל כללא כל ריבויא, דהיינו ווען ס'שטייט כל מיינט עס א ריבוי אזוי ווי שטייט דא וכל בהמתך, שטייט בכל אזוי ווי ביי מעשר בכל אשר תאוה נפשך, דאס איז טאקע א כלל. איבעית אימא נאך א תירוץ אז כל נמי כללא, כל נארמאל, קען מען אויך נוצן אויף כלל ופרט וכלל, ס'איז נישט קיין ריבוי. נאר מיהו האי כל דהכא ריבויא, דא ביי שבת שטייט כל איז עס א ריבוי פארוואס? ווייל מדהוה ליה למכתב ובהמתך, כדכתיב בדברות הראשונות, אין דברות הראשונות שטייט ובהמתך, און פארוואס ביי די דברות אחרונות שטייט וכל? וכתב וכל בהמתך שמע מינה ריבוי אז שטייט א אנדערע לשון ביי די דברות אחרונות שטייט וכל בהמתך דא זעהט מען טאקע אז ס'איז א ריבוי וואס מ'איז מרבה אלע מיני בעלי חיים איי פרעגט די גמרא השתא דאמרת כל ריבוי בהמתך דדברות הראשונות ושור וחמור דדברות אחרונות למה לי פשט נאכדעם וואס שטייט כל אז כ'בין מרבה אלע מיני בעלי חיים איז פארוואס שטייט בהמתך ביי די דברות הראשונות און שור וחמור ביי די דברות אחרונות אלעס איז דאך כלול אין דעם כל ענפערט די גמרא אמרי שור לאגמורי שור שור לחסימה

פשט שבת איז אויך דא א מצוה אויף שביתת אדם, א מענטש וואס האט עבדים און שפחות דארפן זיי אויך שובת זיין אזוי ווי שטייט קלאר אין פסוק, איז אויב מען לערנט ארויס פון שבת צו כלאים אז אזוי ווי ביי שבת, שבת רעדט זיך פון אלע מיני בעלי חיים איז ביי כלאים איז אויך אזוי, איז אויב אזוי זאל זיין א איסור אז א מענטש זאל נישט טארן אקערן צוזאמען מיט א שור וחמור, ווייל כ'האב דאך עס מרבה געווען פון שבת, אלמה תנן איז פארוואס האט מען געלערנט אין א משנה אין כלאים אז ס'איז נישט אזוי, אז אדם מותר עם כולן לחרוש ולמשוך, אז א מענטש מעג חורש זיין און שלעפן א וואגן צוזאמען מיט א בעל חי, מיט א שור וחמור, איי פארוואס? מען לערנט עס ארויס פון שבת, שבת ליגט דאך אין דעם א אדם אויך, און זאגט דא אויך אז אין דעם איסור איז כולל א אדם, ענטפערט די גמרא אמר רב פפא, פפונאי ידעי טעמא דהא מילתא, די מענטשן פון פפונאי זיי ווייסן די טעם, מנו, וועם האט ער געמיינט דא רב אחא בר יעקב אז וואס? אז אמר קרא, שטייט אין פסוק ביי שביתת בהמתו, זאגט דאך די פסוק למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, להנחה הקשתיו ולא לדבר אחר, פשט אלע אנדערע זאכן קען מען טאקע ארויסלערנען פון שבת, אבער דא ביי די מצוה פון שביתת אדם אז א מענטש איז מצווה אז זיינע עבדים און שפחות זאלן שובת זיין, שטייט פארדעם אין פסוק למען יניח, איז די תורה וויל אונז קומען לאזן הערן אז ווען עס קומט צו עבדך ואמתך איז דא נאר למען ינוח פשט זאלסט נישט ארויסלערנען ביי אלע אנדערע פלעצער אז דארט איז אויך דא א איסור פון א מענטש נאר דא ביי שבת איז דא למען ינוח אז א עבד ואמה דארפן שובת זיין אבער ביי אלע אנדערע פלעצער ווי למשל ביי כלאים קענסטו נישט כולל זיין אינעם לימוד א מענטש אויך נאר א מענטש האט א אנדערע דין ביי שבת איז דא טאקע א מצוה אז א מענטש זאל שובת זיין אבער ביי כלאים איז טאקע נישט דא קיין איסור אז א מענטש זאל חורש זיין צוזאמען מיט א בהמה.